מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף מ ח עמוד ב'. לאמיר אנהייבן די לעצטע דריי ווערטער דף מ ח עמוד א. בעי רב פפא, פרעגט רב פפא אזא שאלה, חישב בחתיית גחלים מהו? דער כהן גדול גייט ארויף אויפן מזבח, ער גייט זיך צוזאמנעמען זיין גחלים פארן קטורת, און בשעת מעשה האט ער אינזין, דאס וועט נישט זיין פאר היינט, דאס איז פאר מארגן, האט א פאלשע מחשבה אין זיך, האט א מחשבה שלא לזמנו. די שאלה איז יעצט מאכט דאס קאלע אדער מאכט עס נישט קאלע? און בעצם אזא ענליכע שאלה האב איך שוין געהאט אויפן פריערדיגן עמוד. די גמרא האט געפרעגט א ענליכע שאלה ביים קטורת, ווען ער מאכט דא די חפינה מיטן קטורת, און ער טראכט, די קטורת איז נישט פאר היינט. מאכט ער יא קאלע מאכט ער נישט קאלע. די גמרא האט שוין געענטפערט דאס. פאר דעם גייט די גמרא יעצט פרעגן נאך א שאלה, חישב בחתיית גחלים מהו. און ווי רש י איז מסביר די ערשטע וועג, די שאלה איז אזוי, ווען איך שטיי אויפן מזבח און איך האב א פאלשע מחשבה, מאך איך מיט דעם קאלע דעם קטורת פון שפעטער, אדער ניין די צוויי זאכן האבן נישט קיין שום שייכות. און ווי די גמרא שמועסט עס אויס. מכשירי מצוה כמצוה דמי, זאג איך אז די מכשירי מצוה, דאס איז דאך א חלק וואס איך מוז האבן כדי צו קענען מאכן די מצוה, איך קען נישט גיין מאכן די קטורת אן קיין גחלים, און אויב אזוי ווערט דאס א חלק פון די מצוה, איז דאס אלעס איינס, און אויב אזוי די מינוט וואס איך מאך קאלע דעם ערשטן חלק, אטאמעטיקלי ווערט אלעס קאלע, און אפילו מיין קטורת וועט ווערן קאלע, עסט אלעס מוזן איבערברענגן, די מינוט וואס דו האסט א פאלשע מחשבה, ווערט אלעס קאלע מוזט עס ארויסווארפן או לא או זאג איך ניין זיי האבן נישט קיין שייכות דאס איז א מכשירי מצוה דאס איז נישט א חלק פון דעם קטורת די קטורת איז אקעי די גחלים ביי זיי איז דא א פראבלעם אבער די קטורת דאס ווערט נישט אפעקטעד פון די גחלים אויף דעם ענטפערט די גמרא תיקו איך האב נישט קיין קלארע תשובה רש י ברענגט נאך א מהלך און רש י זאגט די צווייטע מהלך גייט אזוי חישב בחתיית גחלים מהו די שאלה איז נישט געווען קען די גחלים קאלע מאכן דעם קטורת, די שאלה איז אויפן גחלים אליינס, ווען איך האב א פאלשע מחשבה דא אויף די גחלים ווערן זיי קאלע אדער ניין דאס האט נישט קיין אפעקט אויף די גחלים און איך קען אזוי ווייטער נוצן. איין מינוט, וועסטו מיר יעצט פרעגן וואס איז דיין שאלה? לאמיר צוריק מישן א עמוד, אויפן פריערדיגע עמוד האבן מיר דאך געלערנט הוסיף ר' עקיבא, ר' עקיבא האט געזאגט חומר בקודש, ביי קדשים איז דא א שפעציעלע חומרא, אז וואס הסולת והקטורת והלבונה והגחלים שאם נגע טבול יום במקצתן פסל את כולן. כ'האב דא עפעס א כלי וואס אינעווייניג ליגט גחלים, כ'האב א טבול יום וואס ער איז געווען אין מקווה ער האט נאכנישט געהאט הערב שמש, ער רירט אן איין זייט פון די גחלים, היות ס'ליגט אלעס אין א כלי ווערט די גאנצע זאך פסול, חומר בקודש, א שפעציעלע חומרא בקודש. און לכאורה אויפן פרידיגן עמוד האט מען געזאגט, די מינוט וואס איך זעה די טבול יום אז ער קען עס קאליע מאכן, אויב אזוי האט מען געזאגט לכאורה אז א מחשבת לינה קען אויכעט קאליע ווערן, ווייל די מינוט וואס איך זאג די טבול יום קען עס קאליע מאכן, איז דאך דא שוין אויף דעם א דין פון לינה, און אויב אזוי קען מחשבת לינה אויך פונקט אזוי קאליע מאכן. אויב אזוי וואס די גמרא שאלה דא? ווייל די תירוץ איז אזוי, די שאלה איז מכשירי מצוה כמצוה דמי. ווען קען מיין מחשבה קאליע מאכן א זאך? דאס איז נאר בשעת איך טוה אן עבודה, און בשעת איך טוה עבודה האב איך א פאלשע מחשבה, אה, יעצט קענסטו קאליע מאכן. אבער אויב שטיי איך, איך ווייס, א שעה אוועק פון די עבודה וואס איך גיי מאכן, און יעצט האב איך א מחשבה, דו ווייסט וואס איך גיי מאכן שפעטער, דאס וויל איך מאכן מיט א פאלשע מחשבה. דאס האט נישט קיין שום עפעקט. דאס הייסט איך מוז מאכן די עבודה בשעת מעשה און דעמאלס האבן די פאלשע מחשבה, כדי דא עפעס קאליע צו מאכן. און דאס איז די שאלה דא. מכשירי מצוה כמצוה דמי? איז דאס בכלל אן עבודה? איז דאס בכלל א חלק צו זאגן אה, מיין מחשבה האט דא עפעס אן אפעקט? או לא. אדער דאס איז גארנישט. אוודאי איך דארף האבן גחלים, אבער דאס הייסט נישט קיין עבודה. דאס איז נישט קיין חלק פון די גאנצע זאך, דאס איז נישט קיין עבודה, און פאר דעם אפילו די גחלים אליינס וועלן נישט קאליע ווערן. און אויף דעם ענטפערט די גמרא תיקו, איך האב נישט קיין קלארע תשובה אויף דעם. בעו מיניה מרב ששת האט מען געפרעגט א שאלה צו רב ששת אזוי הולכה בשמאל מהו ווי מיר ווייסן א יעדע קרבן דארף איך מאכן א שחיטה דארף איך מאכן א קבלה און די נעקסטע זאך איז הולכה איך דארף נעמען דעם כלי איך דארף צוגיין צום מזבח און שפעטער האב איך די זריקה איך דארף עס גיין שפריצן איז ווי מיר ווייסן א נארמאלע עבודה דאס מוז ווערן געמאכט מיט די רעכטע האנט פון ווי ווייס איך איך ווייס עס ווייל די תורה זאגט מיר אייביג די ווארט הכהן און יעדעס מאל ווען די תורה זאגט מיר די ווארט הכהן, זאגט מיר די כהן, זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן, איך מיין נאר רעכטע האנט. ווי זעסטו דאס? אה, ביי מצורע. די פסוק זאגט אונז ביי מצורע, וטבל הכהן את אצבעו הימנית. זע איך פון דארטן יעדעס מאל וואס ס'שטייט אצבע, אדער יעדעס מאל וואס ס'שטייט די ווארט הכהן, זאגט דיר די תורה, רעכטע האנט פליז. יעצט די פראבלעם איז, די גאנצע דין פון הולכה שטייט נערגיץ נישט קלאר, נאר מ'לערנט עס ארויס. תורה זאגט אונז ושחט את בן הבקר לפני ה', והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם. איז פשוט והקריבו מיינט דארפסט דא מאכן קבלה, און דארטן שטייט דאך שוין בני אהרן הכהנים, ווייס איך אז ס'מוז זיין מיט די רעכטע הענט. אבער פון והקריבו לערן איך ארויס אז ס'דא א דין פון הולכה מ'דארף צוגיין דאס איז נישט די פלאץ איז ווי אזוי מען לערנט עס ארויס אבער על כל פנים די שאלה איז דא שטעל איך צו דעם והקריבו צו דעם קבלה און אזוי ווי די קבלה דארף זיין מיטן רעכטע האנט איז אזוי אויך די הולכה וואס איך גיי דא מאכן מוז זיין מיטן רעכטע האנט אדער ניין איך קען נישט מאכן דעם צושטעל און לאמיר גיין ווייטער מ'וועט נאך ווייטער זען די צדדים דא פון די שאלה אבער דאס איז געווען די שאלה פון וואס מ'האט געפרעגט צו רב ששת די כהן וואס גייט דא צו צום מזבח מוז ער האלטן די כלי שרת אין די רעכטע האנט אדער ניין ווען ער קומט מיט די לינקע האנט סמאכט נישט סאיז אקעי אויכעט און אויף דעם זאגט ער תניתוה סאיז א משנה אונז האבן דאס שוין געלערנט די משנה זאגט אונז נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו די משנה זאגט ביים כהן גדול ער גייט אריין אין קדשי קדשים אין זיין רעכטע האנט האלט ער די מחתה מיט די גחלים אין זיין לינקע האנט האלט ער די כף מיט די קטורת אינעווייניג. זאגט רב ששת, קוק אהער דא, דא האסטו דער כהן גדול, ער גייט אריין לפני ולפנים, ער נעמט דעם קטורת, ווי האלט ער דעם קטורת? אין די לינקע האנט, זעהסטו דאך קלאר פון דא אז די לינקע האנט הולכה איז אקעי, איז דאס איז דיין שאלה געווען, קען איך נעמען די דם מיט די לינקע האנט, זאג איך דיר געב א קוק ביי קטורת, אזוי ווי דו זעהסט ביי קטורת גייט אריין מיט די לינקע האנט, פיין, ווייסטו דא אויכעט קענסטו אריין גיין מיט די לינקע האנט. יעצט די שאלה איז נאר, דער וואס האט געפרעגט די שאלה, האט ער נישט געוואוסט צו זאגן פון די משנה? נאר וואס, ער האט פארשטאנען ניין, ס'איז דא א חילוק צווישן די דם מיטן קטורת. קטורת האלט איך צוויי זאכן אין די האנט, פון איין זייט האלט איך די גחלים, פון איין זייט דארף איך האלטן די כף, פיין, מוז איך געבן איין האנט פאר דעם איין האנט פאר דעם, האט מען שוין געזאגט, די רעכטע האנט גייט פאר די גחלים, ס'איז הייס, ס'איז שווערער, דאס איז געווען פארשידענע תירוצים פארוואס איך מוז האלטן די רעכטע האנט די גחלים. בלייבט נאר איבער די לינקע האנט פאר די קטורת, פאר דעם גיי איך אריין אזוי. אבער וואס פאר א ראיה מיט דעיס צו דם ווען איך שטיי פשוט מיט איין כלי שרת, נעם עס אריין די רעכטע האנט, וואס איז די לימוד בכלל פון קטורת? און דאס איז וואס רב ששת וויל דא ארויסברענגען, זאגט רב ששת ניין, די תורה האט דאס אויך געוואוסט, די תורה האט געוואוסט אז דו גייסט האבן איין האנט גחלים, און דו דארפסט אריינברענגען די זעלבע צייט אויך דעם קטורת, וואלט דאך די תורה דיר געקענט זאגן, גיי אריין צוויי מאל. פארוואס זאגט מיר די תורה מאך אלעס אויף איינמאל? זאגט רב ששת, די תורה וויל דיך אויסלערנען אז אריין גיין דאס איז נישט קיין עבודה דאס קענסטו מאכן מיט לינקס אויכעט, ס'איז א עבודה אבער דאס הייסט דא פארלאנג איך נישט זאלסט גיין מיט די רעכטע האנט, ס'איז אקעי מיט די לינקע האנט אויכעט, הא ראיה קטורת, קטורת האט דאך די תורה געוויסט דו גייסט עפעס מוזן האבן די רעכטע האנט, און פארט זאגט מיר די תורה נעם די לינקע האנט נעם אריין דעם כף, נעם אריין דעם קטורת, איז דאס די גרעסטע ראיה פון דארטן אז די תורה זאגט נישט גיי משנה זיין, די תורה זאגט גיי מיט די לינקע האנט, ווייל הולכה מיט די לינקע האנט דאס איז אקעי אויכעט. נאר פרעגט די גמרא, ונפשוט להו מהא דתנן, וואס דארפסטו מיר ברענגען א ראיה פון דא פון קטורת, איך האב אביסל א נענטערע ראיה, דא האט דאך געווען די שאלה די בלוט, די בלוט פון א קרבן, לאמיר דא ברענגען א ראיה פון א משנה וואס רעדט אויך פון א קרבן, דתנן אונז האבן געלערנט הרגל של ימין בשמאל, אונז האבן שוין געהאט גערעדט פון דעם אז ווען מען האט געמאכט דעם קרבן תמיד האט מען געמאכט א גורל, יעצט די ערשטע זאך וואס איז ארויף געגאנגען אויפן מזבח, די ערשטע כהן נעמט הראש והרגל, ער נעמט דעם קאפ און ער נעמט די רעכטע פיס פון די בהמה, דאס דארף ער ארויף לייגן אויפן מזבח, זאגט מיר די משנה דא ווי אזוי גיי איך ארויף, זאגט ער אזוי, הרגל של ימין, די רעכטע פיס בשמאל, די קאפ, דאס האלט אין די רעכטע האנט, די רעכטע פיס, דאס האלט אין די לינקע האנט, אבער די משנה לייגט מיר צו, ווי אזוי זאל איך האלטן די פיס ווי אזוי אויסגעדרייט, ובית עורה לחוץ, דארטן וואו ס'איז די סקין איז, דאס זאל זיין פאראויס אז די געשניטענע חלק, די שניט, זאל זיין אריין צום כהן. איז פרעג איך דיר, וואס דארפסטו מיר גיין ברענגען דא א ראיה, און דו ברענגסט מיר די משנה פון קטורת? רעד דא פון א בהמה, א בהמה וואס גייט אויף מזבח, אזוי ווי די דם וואס גייט אויף מזבח, זענען אסאך נענטער איינס צום צווייטן, און דא זע איך אויך די כהן גייט עפעס מיט די לינקע האנט ברענגט ער עפעס צום מזבח, איז זאל איך זאגן די זעלבע זאך דא אויך, די דם וואס איך גיי לייגן אויף מזבח קען איך נעמען מיט די לינקע האנט, וואס איז מיין ראיה? נאך א זאך וואס גייט אויף מזבח, די קרבן תמיד, אז די פיס האלט איך אין די לינקע האנט, האסט דאך דא די גרעסטע ראיה אז מיט די לינקע האנט קען איך מאכן הולכה. אויף דעם זאגט די גמרא ניין דאס וואלט נישט געווען קיין גוטע ראיה. אי מהתם אויב וואלסטו גענוצט יענע משנה הוה אמינא הני מילי הולכה דלא מעכבא כפרה וואלט איך דיר געזאגט דאס איז דווקא דארט ביי דעם קרבן. די גאנצע הולכה וואס איך מאך דא ארויפצולייגן אויפן מזבח דאס איז נישט מעכב כפרה. וואס איז יא מעכב כפרה דאס איז שפריצן דעם בלוט בלוט מוז איך שפריצן. אלעס ביז צום בלוט דאס איז מעכב כפרה. אבער די מינוט וואס איך האב שוין געשפריצט דעם בלוט, איז בעצם בין איך דא גארנישט מעכב. עס קען זיין פאר דעם לאז איך נעמען דעם כהן דעם פלייש דא, דעם רעכטן פיס, האלט עס אין די לינקע האנט. ווייל דו טוסט דא נישט קיין מעכב כפרה, איז נישט אזוי וויכטיג. אבל הולכה דמעכב כפרה לא. אבער הולכה פונעם דם, וואס דאס איז אוודאי יא מעכב כפרה, ווייל ביז צום שפריצן בלוט איז אלעס מעכב. וואלט איך געזאגט איין מינוט, דו קענסט נישט גיין מיט די לינקע האנט, דו מאכסט זיכער דו נעמסט דיין, דו נעמסט די בלוט און האלסט עס אין די רעכטע האנט, און גיי נישט ברענגען קיין ראיה פון תמיד, ווייל דאס איז נישט מעכב כפרה, און דאס אוודאי איז יא מעכב כפרה. פאר דעם זאג איך דיר קא משמע לן זאלסטו וויסן, קוק אן קטורת. קטורת איז אוודאי איז יא מעכב, אנע דעם וואס איך גיי אריין אין קדשי קדשים האב איך דאך נישט קיין קטורת, און נאך אלץ זאגט מיר די תורה, קענסט גיין מיט די לינקע האנט. פאר דעם זאגט רב ששת, דו האסט מיר געפרעגט א שאלה, די הולכה וואס איך מאך דא, קען איך עס מאכן מיט די לינקע האנט צו נישט? די תירוץ איז יא דו קענסט עס מאכן, און פון ווי ווייס איך דאס? פון קטורת. אזוי ווי איך זעה קטורת האט מיר די תורה געהייסן גיי אריין און נעם עס אין די לינקע האנט, די זעלבע זאך איז דא אויך, ווען דו גייסט מאכן די הולכה, דו נעמסט דעם בלוט צום מזבח מיט די לינקע האנט, דאס איז אויך אקעי.